זונטאג תזריע, מען לערנט די זעקס פסוקים האט מען אינזין אז דאס אקעגן די וואו פונעם מילוי פונעם אות יוד פונעם שם בן, איבערצולאזן א הארה פונעם תוספות נשמה פונעם פריערדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה וידבר השם אל משה לאמור, תרגום, ומליל השם עם משה למימר. זאגט דער פסוק דבר אל בני ישראל לאמור, רעד צו די אידן אזוי צו זאגן, זאגט דער אור החיים הקדוש אז די מענער זאלן איבערגעבן פאר זייערע פרויען די הלכות וואס איז נוגע פאר זיי, אישה א פרוי כי תזריע אז זי וועט טראגעדיג ווערן, וילדה זכר, זי וועט געבוירן א זכר, וטמאה זאל זי טמא זיין שבעת ימים, זיבן טעג, כימי אזוי ווי די טעג, נידת דוותה, פון די ווייטאגליכע אדער רינעדיגע נידה טעג, תטמא זאל זי טמא זיין. דאס הייסט, אויסער דעם וואס זי איז טמא זיבן טעג אזוי ווי א נידה, האט דאס אויך די הארבע טומאה פון א נידה, אז זי איז מטמא משכב ומושב און זי איז מטמא ווער ס'קומט מיט איר אין בארירונג. זאגט רש"י אישה כי תזריע, אמר רב שמלאי, כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה בראשית, פונקט ווי דער מענטש איז די לעצטע באשאפן געווארן נאך אלע בעלי חיים, כך תורתו, זיין לערנונג, זיינע הלכות, נתפרשה, איז ערקלערט געווארן אחר תורת בהמה חיה ועוף, אין פרשת שמיני איז געשטאנען די דינים פון בהמות, חיות און עופות, און דגים, און הערשט אין פרשת תזריע מצורע רעדט מען פון די דיני טומאות פון א מענטש. פארוואס טאקע האט מען אנגעהויבן פונקט מיט די טומאה פון לידה, נישט מיט נגעים אדער זיבה, זאגט דער אבן עזרא, ווייל אזוי הייבט זיך אן די לעבן פון א מענטש, דער מענטש ווערט געבוירן, ממילא הייבט ער אן מיט די דינים פון א יולדת. כי תזריע זאגט רש"י, לרבות שאפילו ילדתו מחוי, אפילו זי האט געבוירן דעם קינד און ס'איז געווען צעגאנגען, שנמחה ונעשה כעין זרע, ס'האט אויסגעזען נישט מער ווי די זרע, אמו טמאה לידה איז די מאמע אויך טמא פארן געבוירן דאס קינד. זאגט דער רמב"ן, ס'מוז אבער זיין אז די קינד האט פארדעם געהאט א צורת אדם, אויב ס'האט נישט געהאט קיין צורת אדם בכלל, ס'איז די גאנצע צייט געוועזן מחוי, איז עס טאקע נישט מטמא. כימי נידת דוותה תטמא, זאגט רש"י, כסדר כל טומאה האמורה בנידה, מטמא בטומאת לידה ואפילו נפתח הקבר בלא דם, אפילו מ'האט נישט געזען קיין שום בלוט בשעת די לידה, ס'האט זיך געעפנט די רחם אן קיין בלוט, אבער מ'האט דעם שטארקן דין פון א נידה. דוותה, זאגט רש"י, לשון דבר הזב מגופה, דאס איז איין פשט אז דאס איז א לשון פון עפעס וואס רינט, לויט דעם פשט דארף מען זאגן אז דער ד' איז אזוי ווי א זיין און דער ו' איז אזוי ווי א בית, אזוי ווי ס'וואלט געשטאנען זיבתה. לשון אחר איז א לשון מדוה וחולי, ס'איז א לשון פון א קרענק, שאין אישה רואה דם, שלא תחלה ראשה ואיבריה כבדין עליה, זי איז אייביג קראנק און ס'טוט איר וויי פארשידענע אייברים בשעת זי זעט די בלוט. זאגט די תרגום מליל עם בני ישראל למימר אתתא ארי תעדי ותליד דכר ותהי מסאבא שבעת יומין כיומי ריחוק סובתה תהי מסאבא זאגט די פסוק וביום השמיני און אין דעם אכטן טאג נאכן געבורט פון דעם זכר ימול בשר ערלתו זאל געמאלעט ווערן די פלייש די הויט פון זיין ערלה צוויי פשטים אין די בשר ערלתו, אדער די בשר ווערט אנגערופן די אבר המילה, און ערלתו מיינט די אבר וואס איז פארשטאפט, ס'הייסט די הויט פון דעם אבר, אדער מיינט בשר הויט ערלתו וואס דאס טוט אים פארשטאפן. ווי קומט דא בכלל אהער דער פסוק אין די פרשה פון טומאת לידה? זאגן די מפרשים, ווייל שטייט אין די גמרא די טעם פארוואס מען מל'עט א קינד הערשט דעם אכטן טאג, ווייל דער אייבערשטער האט געוואלט אז די טאטע מאמע זאלן זיך אויך קענען געהעריג מיטפרייען, און נישט אז די גאנצע עולם זאל זיך פרייען ביי די ברית און די טאטע מאמע זאלן זיין טרויעריג ווייל זיי קענען נישט האבן קיין שייכות איינער מיט'ן אנדערן. אזוי ווארט מען אויס ביז ס'גייט אוועק די זיבן טעג פון טומאת לידה, זי טובל'ט זיך, איז זי געהעריג מותר צום מאן, און דעם אכטן טאג איז זי שוין געהעריג בשמחה. דער מתרגם וביומא תמינאה יגזר בסרא דערלתיה זאגט דער פסוק נאך די זיבן טעג וואס מען איז טמא זאל זי זיין ושלושים יום ושלושת ימים דריי און דרייסיג טעג דערויף תשב זאל זי זיך אויפהאלטן בדמי טהרה אין ריינע בלוט דאס הייסט אפילו זי וועט זען בלוט אין יענע טעג הייסט דאס ריינע בלוט און זי איז נישט טמא. אבער אויף אזויפיל איז זי יא טמא, אז בכל קודש לא תגע, זי מעג נישט צורירן קיין קודש, און זי מעג נישט עסן קיין קדשים, ואל המקדש לא תבא, און זי טאר נישט אריינקומען אין בית המקדש, עד מלאת ימי טהרה, ביז ס'וועט זיך ערפילן און ענדיגן די טעג פון איר ריינקייט. זאגט דער רש"י תשב אין תשב אלא לשון עכבה כמו ותשבו בקדש וישב באלוני ממרא בדמי טהרה אף על פי שרואה טהורה אפילו זי זעהט בלוט אין די טעג איז זי ריין בדמי טהרה לא מפיק היי ס'נישט דא קיין פינטל אין די היי והוא שם דבר ס'מיינט נישט איר ריינקייט נאר ס'איז כמו טוהר אין די ריינע בלוט ימי טהרה איז מפיק היי דארט איז יא דא ביי די סוף פונעם פסוק א פינטל אין די היי און ס'מיינט ימי טוהר שלה אירע ריינע טעג. לא תגע, זאגט רשי אזהרה לאוכל כמו ששנויה ביבמות, די גמרא אין יבמות זאגט וויבאלד ס'שטייט נאנט בכל קודש לא תגע, נעבן ואל המקדש לא תבא, לערן איך ארויס אז פונקט ווי אל המקדש לא תבא רעדט מען פון א זאך וואס איז דא כרת, ווען א מענטש זאל אריינגיין טמא'נערהייט אין בית המקדש איז דאך דא א איסור כרת, די זעלבע זאך בכל קודש לא תגע מיינט נישט סתם צורירן קדשים, אויף צורירן קדשים איז נאך נישטא קיין כרת, נאר וואס דען ס'מיינט עסן קדשים און עסן תרומה וואס אויף דעם איז יא דא א עסן קדשים איז דא א איסור כרת, עסן תרומה בטומאה איז דא א מיתה בידי שמים. נאר די פסוק דרוקט זיך אויס מיט א לשון נגיעה בכל קודש לא תגע צו זאגן אז א לאו איז אויך דא אויפן צורירן קדשים, אבער בעיקר רעדט מען די פסוק דא פון עסן. זאגט רשי בכל קודש, לרבות את התרומה, אז תרומה איז זי אויכעט אסור צו עסן, לפי שזו טבולת יום ארוך, די פרוי אין די דריי און דרייסיג טעג איז עס איין לאנגע טבולת יום, שטבלה לסוף שבעה, געטובל'ט האט זי זיך נאך די זיבן טעג, אבער ואין שמשה מעריב, איר זון גייט נישט אונטער,

זאגט דער פסוק ואם נקבה תלד, טאמער די פרוי וועט געבוירן א נקבה, וטמאה שבועיים כנדתה, זאל זי זיין צוויי וואכן טמא מיט די הארבע טומאה פון א טומאת נדה, און נאכדעם וששים יום וששת ימים תשב על דמי טהרה, זעקס און זעכציג טעג וועט זי האבן דמי טהרה ריינע בלוט, אפילו זי זעט בלוט אין די טעג איז זי ריין, און זי טאר נישט אריינקומען אין בית המקדש אדער עסן קדשים. וואס איז די טעם פארוואס ביי א זכר איז אלעס אינאיינעם פון דמי טומאה און דמי טהרה פֿערציק טעג און ביי א נקבה דאפלט אַכציק טעג איז איין וועג איז דא אין די גמרא אז א זכר ווערט פארטיג די גמר צירת הוולד פון א זכר איז נאך פֿערציק טעג פון די עיבור, ממילא האט די תורה געגעבן אויך די שיעור פון פֿערציק טעג אז די מאמע זאל זיך רייניגן נאך זיין געבורט, און ביי נקבה איז עס דאפלט, עס נעמט אַכציק טעג אז ס'זאל פארטיג ווערן די צורה פון א נקבה. אנדערע זאגן אבער אין די גמרא אז סיי ביי א זכר סיי ביי א נקבה ווערט שוין די צורת הוולד פארטיג אין פֿערציק טעג,

זאגט דער פסוק ובמלאות ימי טהרה ווען ס'וועט זיך ערפילן די טעג פון איר ריינקייט, לבן, סיי נאכדעם וואס זי האט געהאט א זון או לבת אדער נאכדעם וואס זי האט געהאט א טאכטער, תביא זאל זי ברענגען כבש א שעפס בן שנתו אין די ערשטע יאר לעולה פאר א עולה, ובן יונה א פייגל א טויב או תור אדער א טערקל טויב זאל זי ברענגען לחטאת, אל פתח אוהל מועד אל הכהן זי ברענגט עס צום טיר פונעם אוהל מועד, זי ברענגט עס צום כהן, וואס איז דער טעם פארוואס א יולדת דארף ברענגען קרבנות שטייט אין די גמרא ווייל בשעה שכורעת לוולד שווערט זי אז זי גייט זיך מער נישט באהעפטן צום מאן זאגט דער רמב"ן הגם די שבועה איז נישט חל ווייל זי איז משועבד פאר אים זי קען זיך נישט אסר'ן אויף אים אבער די תורה האט נישט געוואלט אז די פרוי זאל זיך ארומדרייען מיט א מחשבה אז זי האט געמאכט דא א פאלשע שבועה ממילא ווען ס'גייט אדורך אזויפיל טעג און זי בארואיגט זיך ברענגט זי א קרבן און דאס טוט מכפר זיין אויף דעם שבועה וואס זי האט געמאכט. שטייט אין בעל הטורים אז געווענליך שטייט אין די גאנצע תורה קודם תורים און נאכדעם בן יונה, פארוואס דא אין פסוק שטייט קודם בן יונה און נאכדעם תור? ווייל געווענליך פלעגט מען ברענגען צוויי פייגלעך, אז מען ברענגט צוויי פייגלעך איז נישט קיין חילוק פון וועלכע מין מען ברענגט, אבער אז מען ברענגט נאר איין פייגל אזוי ווי דא, האט די תורה געוואלט מען זאל ענדערש ברענגען א בן יונה, ווייל דער בן יונה איז דער פון די פאר וואס בלייבט אליין, ער וועט זיך טרעפן א צווייטע פאר, זיי טוען זיך מדבק זיין מיט אנדערע אויכעט נאכדעם וואס זייער פאר גייט אוועק, אבער די טערקל טויבן האט מען געלערנט אין פרשת ויקרא, האבן מיר אויסגעשמועסט, אז אויב ס'פאלט אוועק איינער פון די פארן, די מאן אדער די ווייב, וועט די אנדערע נישט גיין חתונה האבן מיט קיין צווייטן, ממילא האט די תורה געוואלט מען זאל ענדערש נעמען א בן יונה, ווייל די תור וועט בלייבן אינגאנצן אליין טאמער מ'נעמט אוועק איינער פון זיי.

מען רעדט דארטן בעיקר פון נעמן דער שר צבא פון ארם וואס ער איז געווארן קרעציג און וויאזוי אלישע האט אים אויסגעהיילט און דאס איז א המשך פון די פרשה פון תזריע וואס רעדט פון דיני מצורעים. זאגט ער ואיש בא מבעל שלישה א מענטש איז געקומען פון דעם פלוין פון שלישה וואס דער תרגום זאגט אז דאס איז געווען אין דרום זייט פון ארץ ישראל ויבא און ער האט געברענגט לאיש האלקים צו דעם געטליכן מאן אלישע לחם ביכורים ברויט וואס איז ערשט געצייטיגט, עשרים לחם שעורים, צוואנציג גערשטן ברויט, ס'איז געווען אין די צייט פון פסח, וואס דעמאלט שניידט מען אראפ די פרישע גערשטן, וכרמל, ער האט אויך געברענגט זאנגען, וואס איז געוועזן ווייעך און אנגעפילט, בצקלונו, לויטן תרגום מיינט עס אז די זאנגען זענען נאך געוועזן מיט די שאלעכץ ארום גענומען, און אנדערע זאגן אז דאס איז א נאמען פון א כלי אין וואס ער האט עס געברענגט.

זאגט דער פסוק ויאמר משרתו האט זיין באדינער געחזי געזאגט פאר אלישע מה אתן זה לפני מאה איש איך קען דאס געבן פאר הונדערט מענטשן, שטעלט זיך די גמרא מסכת כתובות דף ק"ו עמוד א', אויב זאל טאקע זיין נאר הונדערט מענטשן דארט, ס'איז געווען דעמאלטס א הונגער יאר, צוואנציג ברויטן פאר הונדערט מענטשן אין א הונגער יאר איז זייער א שיינע מאס וויפיל מ'קען געבן פאר יעדן א געהעריגע גרויסע חלק ער זאל זאט ווערן דערפון. וואס איז די גרויסע וואונדער? זאגט די גמרא ניין, פשט איז אז יעדע ברויט האט מען געדארפט געבן פאר הונדערט מענטשן, ווייל אלישע האט געהאט אזויפיל תלמידים אז אפילו ווען די תלמידים זענען אהיים געגאנגען צו זייערע הייזער זענען נאך אלץ געבליבן צוויי און צוואנציג הונדערט תלמידים וואס האבן געגעסן די סעודות און איינגעשטאנען ביים נביא, און דאס איז די פשט דא פאר הונדערט מענטשן ווייל דא איז דאך געוועזן אזוי צוואנציג לחם שעורים, די איין און צוואנציגסטע ברויט איז געווען א לחם בכורים, און די צוויי און צוואנציגסטע איז געווען וואס עס שטייט דא וכרמל בצקלונו. קומט אויס אז יעדע פון די זאכן האט מען געדארפט געבן פאר הונדערט מענטשן, פון דעם לערנט מען ארויס אז עס איז געבליבן צוויי און צוואנציג הונדערט תלמידים. האט ער זיך געוואונדערט, איך דארף געבן פאר הונדערט מענטשן איין אזא ברויט? וועט עס זיין גענוג? ויאמר האט אלישע געזאגט, תן לעם ויאכלו, דו געב עס פארן פאלק און זיי זאלן עסן, כי כה אמר ה', ווייל אזוי האט דער אייבערשטער געזאגט, אכול והותר, זיי וועלן קענען עסן און עס וועט נאך איבערבלייבן.

ונעמן שר צבא מלך ארם, דער נעמן דער גענעראל פונעם קעניג פון ארם היה איש גדול לפני אדוניו ונשוא פנים, ער איז געווען זייער חשוב און גרויס ביי זיין האר, און ער איז געווען זייער ארויפגעקוקט ביי די גאנצע פאלק, פארוואס? כי בו נתן השם תשועה לארם, דער אייבערשטער האט געמאכט דורך אים א הילף פאר ארם, דער אחאב, דער מלך ישראל, האט אסאך מלחמה געהאלטן מיט די ארמיים, האט אפאר מאל באזיגט, און ביי איין מלחמה איז געלונגען פאר דעם נעמן, ער האט געשאסן א פייל, ער האט נישט געוואוסט און נישט געצילט בכלל עס זאל אנקומען צו אחאב, און דער אייבערשטער האט געמאכט אז עס זאל אנקומען צו אחאב און עס האט אים געהארגעט, איז ער געווארן מורא'דיג געשעצט, ער איז געווארן א העלד ביי די מענטשן פון ארם און ביי דעם קעניג פון ארם. מען האט אים געמאכט פאר א גענעראל, והאיש היה גיבור חיל, דער מענטש נעמן ער איז געוועזן א שטארקער מענטש, אבער מצורע ער איז געווען א קרעציגער, און די קרעץ דאס האט אים געשטערט פון ארויס גיין אין מלחמות, האט אים געשטערט פון זיין צווישן מענטשן, ס'האט אים זייער געבאדערט אז ער איז קרעציג. זאגט די תרגום, ונעמן רב חילא דמלכא דארם הוה גבר רב קדם רבוניה ונסיב אפין ארי על ידוהי עבד השם נצחנא לאנש ארם, וגברא הוה גיבר חילא והוא לקי בסגירותא. דער רד"ק ברענגט א מדרש, פארוואס האט ארם זוכה געווען צו הרג'ענען דעם אחאב, פארוואס איז עס געלונגען דעם תשועה צו באקומען, ווייל ס'שטייט אז ווען לבן האט צאמגענומען זיינע שטאט מענטשן און געמאכט א סעודה פאר יעקב אבינו'ס חתונה, האט דער אייבערשטער געזאגט פאר די מענטשן פון ארם, עטץ האט ענק צאמגענומען צו מאכן א גמילת חסד מיט מיין יעקב, איך וויל נישט עטץ זאלט באקומען א שכר אויף יענע וועלט, וועל איך ענק באצאלן ענקער שכר אויף די וועלט, און דאס איז געווען די סיבה פארוואס נעמן, דער גענעראל פון ארם, אלס פשוט'ער זעלנער, האט אים דער אייבערשטער געהאלפן אז ער זאל קענען אוועקלייגן דעם אחאב. זאגט דער פסוק, וארם. ס'איז געווען מענטשן פון ארם יצאו וואס זענען ארויסגעגאנגען גדודים, גרופעסווייז, צו רויבן און פלינדערן ביי די אידן, וישבו און זיי האבן געפאנגען מארץ ישראל נערה קטנה, שטעלט זיך די גמרא, אדער א נערה אדער א קטנה, זאגט די גמרא זי איז געווען א קטנה פון די שטאט נערון. און די מפרשי הפשט זאגן אז מ'קען יא פארשטיין פשוט א יונגע מיידל, מ'טרעפט אז ס'איז געווען א עלטערע נערה און א יונגערע נערה, וויל זאגן אז זי איז געווען גאר יונג,

די ווינטשן פון מיין האר זאלן זיין אז זיין בקשה זאל געהערט ווערן פאר דעם נביא השם דער איש האלוקים אלישע וואס ער געפינט זיך אין שומרון, אז יאסוף אותו מצרעתו דעמאלטס וועט ער אים ארייננעמען פון זיין קרעץ און ער וועט ווערן אויסגעהיילט, ווען מען ווערט אויסגעהיילט פון א צרעת ווערט עס אנגערופן אריינברענגען, זאגט רשי שפעטער ווייל ווילאנג מען איז קרעציג קען מען נישט זיין צווישן מענטשן. גייט דאך אריבער דאס פון איינעם צום צווייטן, ממילא איז מען אפגעזונדערט, און איינמאל ס'גייט אוועק די קרעץ, דעמאלטס קען מען אריינגעברענגט ווערן צווישן מענטשן, פון דעם ווערט עס אנגערופן יאסוף אותו מצרעתו. דער רלבג שפעטער זאגט א אינטערעסאנטע טעם פארוואס דאס ווערט אנגערופן אריינגעברענגט, צאמגענומען, זאגט ער ווייל ווען א מענטש איז קרעציג, האט ער א שלעכטע היץ, עפעס א פארשימלטע סארט היץ, און דאס טוט אוועקנעמען די נאטירליכע היץ, וואס די נאטירליכע היץ טוט צאמהאלטן אלע חלקים פונעם קערפער, ס'מאכט אז די פלייש זאל זיין אין פלאץ, און פאר דעם טרעפט מען טאקע ביי א קרעציגע מענטש שטייט אסאך מאל ס'פאלט פון אים שטיקער פלייש, אזוי שטייט שפעטער אויך אז אלישע האט געזאגט פאר נעמן אז ער זאל זיך גיין טובל'ן אינעם ירדן און זיין פלייש וועט צוריק קומען צו אים, וואס הייסט דאס? אז ס'וועט זיך ווייטער האלטן צאמגענומען, ממילא.

זאגט שלמה המלך אין משלי קאפיטל כג האלט ער אינמיטן רעדן איבער די שעדליכקייט פון טרינקען וויין, זאגט ער עיניך יראו זרות, דיינע אויגן וועלן זען פרעמדע, טייטשט רשי אז די וויין וואס גייט אריין אין דיין קערפער וועט אנצינדן אין דיר א פייער פון זנות און דו וועסט וועלן קוקן אויף פרעמדע פרויען, אנדערע טייטשן אז פשוט די אויג וועט זיך צומישן, דו וועסט זען זאכן וואס זענען נישט אמת, ס'וועט דיר אנהייבן שווינדלען פאר די אויגן, דו וועסט זען אלעס דאפלט און ס'וועט דיר זיך דאכטן ווי די שטוב דרייט זיך, ולבך ידבר תהפוכות, און דיין הארץ וועט רעדן איבערגעדרייטע זאכן, דו וועסט נישט רעדן, קיין איין ווארט וועט נישט קלעבן צום צווייטן, און נישט נאר מיט דיין מויל נאר אויך אין הארץ, די מחשבות קענען נישט לויפן גראד, דער מענטש טראכט נישט גראד ווען ער איז אנגעטרונקען. די תרגום ויחוורן עינך בנוכרייתא ולבך ימליל תהפוכתא זאגט די פסוק והיית און דו וועסט זיין כשוכב בלב ים אזוי צוטומלט אזוי ווי איינער וואס ער ליגט אויפן שיף וואס האלט אינמיטן פארן אין די טיפענישן פונעם ים וואס די כוואליעס שאקלען דעם שיף אהער און אהין און דער מענטש ווערט אינגאנצן דיזי ווי מען זאגט, ס'שווינדלט אים פאר די אויגן, אזוי איז אויך דער שיכור, ס'דאכט זיך אים אז אלעס וואקלט זיך, וכשוכב בראש חיבל, און אזוי ווי איינער וואס ליגט אויפן שפיץ פונעם שיף, וואס דארטן זענען אלע שטריק באהאפטן צום מאסט, און איינער וואס ליגט דארט הויעך, דער קען דאך זען די כוואליעס, און ער ציטערט אוועק, און ס'שאקלט זיך זייער שטארק, און ס'מאכט אים זייער צעטומלט, אזוי וועט אויסזען איינער וואס ער איז אנגעטרונקען מיט וויין. זאגט דער תרגום, ותהוי היך דשכיב בליביה דימא, והיך מלחא דדמיך באילפא. זאגט דער פסוק, דער שיכור וועט זאגן, הכוני, מען האט מיך געשלאגן, בל חליתי, איך בין גארנישט קראנק געווארן דערפון, א שיכור שפירט דאך נישט קיין שלעק, הלמוני, מען האט מיך באקלאפט, בל ידעתי, איך ווייס גארנישט, און ס'וועט אים נישט אנגיין אז מען האט אים געשלאגן, ער וועט זאגן, מתי אקיץ, ווען וועל איך מיך שוין אויפוועקן פון מיין שכרות, אוסיף אבקשנו עוד, איך וועל פארמערן און גיין ווייטער נאכזוכן צו טרינקען נאך וויין. איינמאל מען איז צוגעכאפט צו דעם ביטערן טראפן, זעט מען נישט קיין חסרונות דערין. אפילו מען האט באקלאפט דעם מענטש, זעט ער אז דאס איז א מעלה, ווייל ווען א מענטש איז נישט אנגעטרינקען, שפירט ער די קלעפ, און ווען ער איז יא אנגעטרינקען, שפירט ער עס נישט, ער וועט זיך נאך בארימען און זאגן געב א קוק ווי גוט ס'איז אז איך טרינק וויין, אזוי ווען מען שלאגט מיך, שפיר איך עס נישט. און ער כאפט נישט אז ווען ער וואלט נישט געווען אנגעטרינקען וואלט אים קיינער נישט געשלאגן. ווי דער גרא ברענגט דא אראפ א מדרש וואס איז מער א באקאנטע מעשה אז ס'איז געוועזן א מענטש וואס זיין טאטע פלעגט כסדר טרינקען און ער האט געוואלט אז דער טאטע זאל זיך אפגעוואוינען דערפון איז אמאל איז דער זון געגאנגען אין גאס האט ער געזען ווי א שיכור וואלגערט זיך און ער איז אינגאנצן פול מיט בלאטע און קינדער לויפן אים נאך און מען שרייט אים נאך און מען שלאגט אים און באקלאפט אים איז ער געגאנגען און ער האט גערופן זיין טאטע זיין טאטע זאל זען ווי אזוי א שיכור קוקט אויס טאטע געקומען, האט ער זיך אראפגעבויגן צו דעם שיכור און געפרעגט, זאג נאר, וואו טרעפט מען דעם גוטן וויין וואס דו האסט געטראפן, איך וויל עס אויכעט נעמען. האט דער זון געזאגט פארן טאטן, נישט פאר דעם האב איך דיך געברענגט דא, איך האב דאך געוואלט זאלסט זען ווי אזוי ער קוקט אויס, געב א קוק, מען שלאגט אים, און אזוי קוקט אויס א שיכור, אזוי קוקסטו אויס אויכעט ווען דו טרינקסט. האט דער טאטע געזאגט, געב א קוק, ווען ער וואלט נישט געווען אנגעטרונקען, וואלט ער דאך געשפירט די שלעק. אזוי איז דאך א געוואלדיגע זאך אז ער שפירט נישט די שלעק. אזוי זאגן די מפרשים, קוקט מען אויס, ווען מען לאזט זיך אריין אין טרינקען וויין, אז ס'הייבט זיך אן צו דאכטן גאר אז דאס איז א מעלה און א רבותא אז מ'קען כאפן פעטש און מ'שפירט עס נישט, ממילא זאגט אן שלמה המלך אז מ'זאל שטיין ווי ווייט אוועק פון דעם וויין, ווייל איינמאל מ'לאזט זיך איבעררעדן אפילו מ'וועט נאר זאגן איך וויל עס פרובירן איך וויל זען אליינס צו ס'איז גוט אדער שלעכט, אבער איינמאל מ'הייבט אן צו ווערן אריינגעדרייט דערין וועט מען זיך נישט קענען אזוי שנעל אפגעוואוינען דערפון.

ואל תתאו להיות אתם, דו זאלסט ניטאמאל גלוסטן צו זיין מיט זיי אינאיינעם, אפילו דו וועסט נישט טון וואס זיי טוען, וועסט דיך נאר דרייען מיט זיי, וועסט שפירן אז דו קענסט עפעס פארדינען פון זיין גוט מיט זיי, זאלסט עס נישט טון. זאגט דער תרגום, לא תטן במרי בישתא, ולא תתרגרג למהוי עמהון. פארוואס זאגט דער פסוק כי שוד יהגה לבם, זייער הארץ טוט נאר טראכטן כסדר וויאזוי מען קען בארויבן אנדערע מענטשן, און אז דו וועסט הערן זייערע פלענער און דו וועסט נישט מוחה זיין, וועסטו אויכעט באשטראפט ווערן פונקט ווי זיי, ועמל שפתיהם תדברנה, זייערע ליפן רעדן כסדר ווי אזוי מען קען מאכן אנדערע מענטשן זאלן זיין פארפאלגט און פארפלאגט. נאך א פשט, דער רלבג זאגט אז זיי רעדן כסדר שקר, וואס שקר איז זייער א פלאג ארויסצוברענגען פון מויל א דבר שקר פארוואס ווען א מענטש רעדט אמת איז דאך די הארץ מסכים צו וואס די מויל זאגט גייט עס זייער גרינג ארויס ווען א מענטש רעדט עפעס וואס איז נישט אמת דארף ער זיך מער אפמוטשען דאס ארויסצוברענגען אויפן ליפן נו ממילא זייערע ליפן רעדן כסדר פלאגעדיגע רייד וואס ס'קומט שווער אן ארויסצוזאגן און אז דו וועסט זיך דרייען מיט זיי וועסטו דיך אפלערנען פון זייערע שלעכטע וועגן. זאגט דער תרגום, מטול דריבונא רעיין לבהון ועולא ספוותהון ממללן. זאגט דער פסוק, בחכמה יבנה בית, אנשטאט זאלסט דיך דרייען מיט שלעכטע מענטשן און זיך אפלערנען פון זיי, ווייל דו מיינסט אז דו וועסט עפעס פארדינען, איך געב דיר א קלוגערע וועג ווי אזוי דו קענסט רייך ווערן און ווי אזוי דו קענסט מצליח זיין אויף א תורה'דיגע אויסגעהאלטענע אופן, ווייל מיט חכמה, מיט קלוגשאפט, קען ווערן אויפגעבויט דיין שטוב, וועסט ווערן אויפגעראכטן אויף אלע זייטן, ובתבונה יתכונן, און טאמער דו וועסט נאך האבן בינה אויך דערצו, וועט עס אהערגעשטעלט ווערן דער שטוב מיט א שיינקייט און מיט א פראכט, און ס'וועט זיך האלטן אויף א לאנגע צייט. זאגט דער תרגום בחכמתא מתבני ביתא ובביונא מתקין. זאגט די הייליגע משנה אין מסכת כלאים פרק ג', ערוגה, א קעסטעלע, א שטח אינמיטן א גארטן, שהיא ששה טפחים על ששה טפחים, ס'איז זעקס טפחים די לענג אויף זעקס טפחים די ברייט, זורעים בתוכה חמישה זרעונים, קען מען איינפלאנצן אין דעם קליינעם שטח ביז פינף מיני זאמען פון ירקות ווי די משנה זאגט ווייטער אין משנה ב', און ס'הייסט נישט קיין כלאים, וויאזוי מאכט מען דאס? ארבעה בארבע רוחות הערוגה, אויף די פיר זייטן פון דעם ערוגה פלאנצט מען איין פיר באזונדערע מינים, דאס הייסט אזוי, די פיר ווינקלען לאזט מען איבער א טפח על טפח ליידיג, אבער אויסער דעם, אלע איבריגע פיר טפחים פון אלע פיר זייטן, פלאנצט מען אן אויף יעדע זייט א צווייטע מין, האמער שוין פיר מינים, ואחד באמצע, און איין מין פלאנצט מען איין אין צענטער פון דעם ערוגה. וויפיל קען מען פלאנצן אינעם צענטער? דער ברטנורא מסכת שבת פרק ט' משנה ב' זאגט אז מען קען נישט איינפלאנצן אינעווייניג אינדערמיט מער ווי איין קערנדל, פארוואס? ווייל ס'דארף זיין אפגערוקט דריי טפחים פון די פון די זייטן, ווייל יעדע קערנדל טוט יונק זיין איינס און א האלב טפח, און אז דו פלאנצט איין ביי די עק איין מין זאמען, און דו פלאנצט איין ביים צענטער נאך א מין זאמען, מוזטו איבערלאזן איינס און א האלב טפח פאר יעדע פון די זאמען באזונדער, ס'זאל נישט הייסן קיין כלאים, ס'זאל נישט יונק זיין איינס פונעם צווייטן. אבער דא זאגט די ברטנורא אז יניקה איז בכלל נישט קיין פראבלעם, איין מין מעג יונק זיין פון די אנדערע, די עיקר איז אז מען זאל זען אז ס'איז נישט איינגעפלאנצט געווארן אינאיינעם, ס'זאל נישט אויסזען צעמישט, ס'זאל נישט אויסזען ווי כלאים. ממילא קען מען אין צענטער פון דעם ערוגה איינפלאנצן זייער אסאך, און מען מאכט, מען רעכנט עס אויס אזוי אז ווען ס'רירט צו צו די ווינקלען, זאל עס צורירן בראש תור, אזוי ווי ס'האמיר געלערנט די פארגאנגענע וואך, אזוי ווי א שפיץ, אזוי ווי א עק, דעמאלטס דערקענט מען אז ס'איז נישט איינגעפלאנצט געווארן אינאיינעם, און מען זעט אז ס'איז באזונדערע זאכן. איז פון וואו לערנט מען ארויס? דער שיעור אז אין א ערוגה פון זעקס אויף זעקס קען מען פלאנצן פינף מיני זאמען, ברענגט דער ברטנורא אראפ פון די גמרא מסכת שבת, שטייט א פסוק כי כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח, תוציא איז איין מין זאמען, צמחה איז צוויי, זרועיה איז נאך צוויי, האלט מען שוין ביי פיר, און תצמיח איז א פיפטע. זעט מען פון דעם פינף מיני זאמען. פון וואו זעהן מיר אבער אז די ערוגה איז זעקס אויף זעקס? דאס שטייט שוין דארטן אין מסכת שבת אז דאס האבן מיר בקבלה אזוי, דאס האבן די חכמים געוואוסט אז אויף א שטח פון זעקס טפחים אויף זעקס טפחים אז מען פלאנצט איין פינף מינים איז דא גענוג אפגעטיילט צווישן איינס און די אנדערע און ס'הייסט נישט צו נאנט אז ס'זאל אויסזען ווי כלאים. שמועסט די ברטנורא דא אויס. איינס האבן מיר דאך געלערנט אין די פריערדיגע פרק אז צווישן איין מין ירק און די אנדערע דארף מען אפטיילן זעקס טפחים און דא זעט מען אז ס'איז גענוג איינס און א האלב טפח. זאגט ער דאס איז נאר ביי א גרויסע פעלד, ס'איז דא אסאך ירקות דארף מען אפטיילן איין מין פון די אנדערע מיט זעקס טפחים, אבער דא וואס מען זייט איין נאר אביסל פון יעדע מין ירקות איז גענוג איינס און א האלב טפח פאר אפגעטיילט צווישן איין מין און די אנדערע. ער ברענגט אויכעט צו פון די גמרא מסכת שבת אז מען רעדט דא פון א ערוגה וואס איז אויף א ליידיגע שטח, ס'איז נישט דא נעבן דעם ארום און ארום נאך ערוגות, ווייל מען קען נישט איינפלאנצן איין אזא מין ערוגה נעבן די אנדערע, ווייל די פון די זייטן רירן זיך יא צו איינס אין די אנדערע, קומט עס ווייטער אויס א א צומישונג און ס'זעט אויס ווי כלאים. דארף מען דא אויסשמועסן נאך א נקודה, אז לכאורה די מין וואס איז איינגעפלאנצט ביי די זייט פון מזרח, קומט דאך לכאורה זייער נאנט צו די זאמען וואס איז איינגעפלאנצט אויף דרום, ווייל ביי די ווינקל פון דרומית מזרחית איז טאקע ליידיג א טפח על טפח, אבער נעבן דעם רירט זיך עס אן. זאגט אבער די ברטנורא, וויבאלד דאס איז איינגעפלאנצט אין די ריכטונג פון מזרח צו מערב און די אנדערע איז איינגעפלאנצט אין די ריכטונג פון דרום צו צפון, זעט מען אז ס'איז באזונדערע שורות און ס'איז נישט געפלאנצט געווארן אינאיינעם. און אויכעט דארט וואו ס'קומט זיך צאם ביים ווינקל איז דאך עס צאמגעקומען בראש תור, ס'קומט צאם מיט א שפיץ, ממילא זעט עס נישט אויס צאמגעמישט. די ברטנורא פרעגט נאך א קשיא, לכאורה קען מען ווען זאגען אז אין א ערוגה פון זעקס אויף זעקס טפחים קען מען ווען אריין לייגען נײַן מיני זאמען, ווייל מען פלאנצט איין ביי יעדע פון די פיר עקן, און נאכדעם אין צענטער, און נאכדעם לייגט מען אריין נאך א טפח אין דער מיט צווישען יעדע פון די עקן, קומט אויס אז ס'איז דא נײַן מינים אנגעפלאנצט אין די שטח פון ששה על ששה, און ס'איז נאך אלץ דא איינס און א האלב טפח צווישען איין מין און די אנדערע, זאגט ער אבער, דעמאלט וועסטו האבן וויפיל טפח על טפח אנגעפלאנצט, נאר נײַן טפח על טפח פון די גאנצע זעקס און דרײַסיק טפחים, זעקס אויף זעקס איז דאך זעקס און דרײַסיק סקווער טפחים, און אז דו וועסט מאכן נײַן מינים וועסטו טאקע האבן מער מינים, אבער ווייניגער שטח האסטו אנגעפלאנצט, נאר נײַן טפחים וועסטו האבן אנגעפלאנצט, מה שאין כן יעצט אויף דעם חשבון וואס אונז מאכמער דא פון פֿינף זרעונים אז מען מאכט דאס אין ערוגה פון ששה על ששה טפחים, קומט אויס אז דו האסט אנגעבויט צוויי דריטל, פֿיר און צוואַנציק פון די זעקס און דרײַסיק טפחים זענען אנגעפלאנצט. זאגט די משנה, היה לה גבול גבוה טפח, אויב ארום די ערוגה פון זעקס אויף זעקס איז געוועזן א גרעניץ וואס איז העכער א טפח פון די ערד, און ס'איז אויכעט געווען ברייט א טפח, קומט אויס אז די נייע ערוגה באשטייט יעצט פון אכט טפחים די לענג אויף אכט טפחים די ברייט, זורעים בתוכה קען מען איינפלאנצן אין דעם שטח שלשה עשר, דרייצן מינים, וויאזוי שטעלט מען דאס אויס? שלשה על כל גבול וגבול, אויף יעדע פון די גבולים ארום און ארום אויף די טפח וואס איז העכער פון די איבריגע ערוגה פלאנצט מען איין דריי מינים, ואחד באמצע, און אין צענטער פלאנצט מען אויכעט אן א דרייצענטע מין. וויאזוי שטעלט מען דאס אויס? ס'איז דא דא אין ברטנורא א בילד אז ביי די פיר ווינקלען לאזט מען ליידיג א טפח על טפח, נעבן דעם פלאנצט מען אן א טפח און מען לאזט ליידיג איינס און א האלב טפח, מען פלאנצט אן נאך א טפח און מען לאזט ליידיג איינס און א האלב טפח און נאכדעם פלאנצט מען אן נאך א טפח, און אזוי פילט זיך אן יעדע פון די פיר זייטן, מען לאזט איינס און א האלב טפח צווישן איין מין און די אנדערע. איז פון די פיר מאל דריי פון די זייטן ארום און ארום האט מען צוועלף מינים, און אין צענטער פלאנצט מען אן א גאר א גרויסע שטח און מען מאכט זיכער אז ס'רירט זיך צו מיט די ווינקלען נאר בראש תור ס'זאל נישט אויסזען צומישט, אלעס אינאיינעם פון די שטח פון אכט אויף אכט וואס אכט מאל אכט איז פיר און זעכציק סקווער טפחים וועט מען האבן אנגעבויט דרייסיג טפחים. זאגט אבער די משנה לא יטע ראש הלפת בתוך הגבול מען דארף אכט געבן אז אין דעם גבול וואו ס'קומט ארויף א טפח זאל מען נישט איינפלאנצן איינע פון די צוועלף מינים פון ארום און ארום זאל נישט זיין די מין ירק וואס הייסט ראש הלפת מפני שהוא ממלאהו ווייל דאס פילט עס זייער שטארק אן און ס'זעט אויס זייער צאמגעמישט ס'זעט אויס מער ווי כלאים. זאגט די משנה, רבי יהודה אומר ששה באמצע, רבי יהודה האט געהאלטן אז אין די מיט פון אן ערוגה קען מען איינפלאנצן זעקס מינים, ער קריגט אויכעט אויף די רישא וואס די תנא קמא האט געזאגט ערוגה פון ששה אויף ששה טפחים מעג מען איינפלאנצן נאר פינף מינים, ווייל מען לערנט עס ארויס פון דעם פסוק כי כארץ תוציא צמחה, ער האט געלערנט אין דעם פסוק אביסל אנדערש פשט, ער האט געהאלטן אז די ווארט זרועיה קען מען טייטשן אויף דריי מינים, ווייל ס'וואלט געקענט שטיין זרע אדער זרעה, און אז ס'שטייט זרועיה איז דאס אליין דריי, האמיר שוין אזוי, תוציא איז איינס, צמחה איז צוויי, זרועיה איז נאך דריי, און תצמיח איז א זעקסטע. ממילא האט ער געהאלטן אז אין א שטח פון ששה על ששה קען מען איינפלאנצן זעקס מינים, און אויב דאס איז נאך ארומגענומען מיט א גבול פון ארום און ארום, און ס'ווערט אַכט אויף אַכט, מעג מען דאך אויף די גבולים ארום און ארום, לויט ווי די תנא קמא זאגט לייגן צוועלף מינים ירקות, און צוועלף ארום, מיט נאך זעקס אינדערמיט, אלעס אינאיינעם וועט אויסקומען אז מען מעג לייגן אַכצן סארטן, אין דעם שטח פון אַכט אויף אַכט וועט מען האבן איינגעפלאנצט אַכצן מיני ירקות. און די ברטנורא שמועסט אויס וויאזוי איז אויסגעשטעלט די זעקס מינים אין די ערוגה פון ששה על ששה, זאגט ער מען פלאנצט איין דריי אויף די רעכטע זייט, און דריי מינים אויף די לינקע זייט, יעדע מין אויף א ברייטקייט פון א טפח און א דריטל טפח אויף די לענג פון צוויי און א האלב טפחים, און צווישן איין מין אויף די רעכטע זייט אויף די אנדערע מין אויף די לינקע זייט איז נאר דא איין טפח אפגעטיילט, ווייל רבי יהודה האלט א קולא וואס מען וועט זען אויך שפעטער דא אין דעם פרק אז ס'איז גענוג צווישן איין מין ירק און די אנדערע אויב ס'איז אפגעטיילט מיט א טפח, ס'מוז נישט זיין קיין אנדערהאלבן טפח. און אויכעט האלט ער אז די הויעכקייט וואס דער גבול איז העכער מיט א טפח, די די טפח וואס די גבול איז העכער פון די גאנצע ערוגה, דאס איז אויכעט שוין גענוג א גוטע הפסק צווישן די ערוגה און מיט און די אלע מינים וואס וואקסן ביי די גבול, און אזוי קען אויסקומען אז מען זאל פלאנצן אין דעם שטח פון אכט אויף אכט מיט די גבולים ארום אַכצן סארטן ירקות. משנה בית. כל מין זרעים אין זורעים בערוגה, אויף דעם אופן וואס מען האט געזאגט אז מען מעג איינפלאנצן פינף מיני זרעים אין איין ערוגה, דא רעדט מען נישט פון קיין זרעים, מען רעדט נישט פון קיין תבואה אדער פון קיין קטניות, נאר וכל מין ירקות זורעים בערוגה, דאס וואס איז געשטאנען א קולא אז מען מעג נאנט שטעלן די מינים איינס צום צווייטן, מען לאזט נאר איינס און א האלב טפח צווישן איינס און די אנדערע, און מען קען דאך אויף דעם אופן איינפלאנצן פינף סארטן זרעונים אין איין ערוגה פון ששה על ששה, דאס איז נאר געזאגט געווארן ביי ירקות, וואס ביי ירקות איז נישט די סדר צו מאכן גרעסערע פעלדער, נאר קלענערע פעלדער, אבער זרעים, זאכן וואס די סדר איז צו מאכן דערפון גרעסערע פעלדער, האט מען נישט מתיר געווען איינצופלאנצן פון דעם אזויפיל מינים אין איין ערוגה. שמועסט די משנה אויס וועלכע זאך הייסט זרעים און וועלכע זאך הייסט ירקות, חרדל, זענעפט, ואפונים השופין, דאס הייסט אדער גלאטע בונדלעך אדער קליינע בונדלעך, דאס איז א מין זרעים, און אפונים הגמלנים, דאס זענען די גרעסערע פון דעם מין בונדלעך, איז א מין ירק. זאגט די משנה גבול שהיה גבוה טפח, אזא מין גבול ארום אן ערוגה וואס איז געוועזן הויעך א טפח וואס דאס איז די שיעור וואס פארלאנגט זיך אז מען זאל קענען אנפלאנצן דארטן באזונדערע מינים, ונתמעט נאכדעם וואס עס איז שוין געוואקסן די אלע מינים איז עס געווארן נידריגער פון א טפח, כשר איז עס נאך אלץ כשר שהיה כשר מתחילתו ווייל ווען מען האט עס איינגעפלאנצט איז עס געווען כשר בלייבט עס שוין כשר. התלם, א שורה פון אקער, וואס דאס איז ברייט זעקס טפחים, ואמת המים, אדער א וואסער לויף, וואס איז אויכעט ברייט זעקס טפחים, שהם עמוקים טפח, וואס די תלם אדער די אמת המים איז געוועזן טיף א טפח. דעסטוועגן דאך זורעים לתוכם שלשה זרעונים מען קען אין דעם שטח איינפלאנצן דריי מיני ירקות, אחד מכאן, איינס פלאנצט מען איין אויף די גאנצע לענג פון דעם תלם אדער די אמת המים, אויף די ערשטע טפח, ביים רעכטן ווינקל, און ואחד מכאן, און איין גאנצע שורה פון א צווייטע מין ירקות, פלאנצט מען איין ביי די צווייטע ווינקל אויף די לינקע זייט, ואחד באמצע, און נאכדעם פלאנצט מען איין איין טפח אין צענטער, און ס'קומט אויס אז ס'איז דא איינס און א האלב טפח אפגעטיילט צווישן די רעכטע מין און די פון די צענטער, און צווישן די פון די צענטער מיט די פון די לינקע זייט, און די חידוש איז אז אפילו ס'איז אין א טפח טיף און ס'קוקט אפשר אויס ווי ס'איז מער צוזאמגענומען אינאיינעם, ס'זעט אויס ווי ס'איז אלעס איינגעשפארט אין איין שטח, דאך איז גענוג אז מען לאזט איינס און א האלב טפח צווישן איין מין און די אנדערע. משנה ג' היה ראש תור ירק נכנס לתוך שדה ירק אחר, מותר. אויב די צוויי מיני ירקות זענען נישט געווען איינס נעבן די אנדערע איינגעפלאנצט, נאר ס'איז געווען אזוי ווי איין ערוגה איין פעלד איז געווען אנגעפלאנצט און נעבן דעם איז געווען א צווייטע וואס די שפיץ דערפון איז אריינגעקומען צום אנדערן פעלד אבער ס'איז אריינגעקומען שפיציג ווי א ראש תור וואס אונז האבן געלערנט פאריגע וואך אז דאס מיינט אדער א געוויסע צירונג פון פרויען וואס איז געגאנגען ווי א דרייעק אדער מיינט עס אזוי ווי די קאפ פון א אקס וואס גייט ברייט פון אויבן און שמאל פון אונטן וויבאלד אבער מען זעט אז דאס איז צוויי באזונדערע זאכן, ס'קומט זיך צוזאם מיט א ווינקל מיט א שפיץ, מעג מען עס לאזן אזוי מפני שהוא נראה כסוף שדהו, ס'דערקענט זיך און מען זעט אז די שפיץ איז נאר די עק פון א צווייטע פעלד און ס'איז נישט איינגעפלאנצט געווארן אינאיינעם מיט די אנדערע מין ירק. זאגט די משנה. היתה שדהו זרוע ירק, אויב זיין פעלד איז געווען אנגעפלאנצט פון איין מין ירקות, והוא מבקש ליטע בתוכה שורה של ירק אחר, ער וויל אריינלייגן אינמיטן די פעלד א שורה פון אנדערע ירקות, וויפיל דארף מען אפטיילן און דערווייטערן איין מין פון די אנדערע, איז א מחלוקה. רבי ישמעאל אומר, עד שיהא התלם מפולש מראש השדה ועד ראשו, איך מוז מאכן א ברייטקייט פון זעקס טפחים וואס דאס רופט זיך דא אן א תלם, און ס'זאל דורכהאקן די גאנצע פעלד, ווען דו ווילסט מאכן א שורה דארף עס זיין פון איין עק פעלד ביז די אנדערע דורכגעהאקט און אפגעטיילט מיט א גאנצע אמה די ברייט אויף די לענג פון די גאנצע פעלד צווישן איין מין און די אנדערע און דעמאלט זעט מען אז דאס איז צוויי באזונדערע זאכן רבי עקיבא אומר אורך ששה טפחים ורוחב מלואו ס'איז גענוג א לענג פון זעקס טפחים און די ברייט דארף זיין אויכעט זעקס טפחים אין די ברייט קריגט מען נישט מיט רבי ישמעאל ביידע האלטן אז די ברייטקייט דארף זיין זעקס טפחים און רבי עקיבא איז אויכעט מודה, זאגט א רבינו שמשון, אז אויב מען פלאנצט איין די גאנצע פעלד, איז מוז זיין אפגעטיילט במשך די גאנצע פעלד, מען קען נישט מאכן אז אויף נאר אויף זעקס טפחים אין די לענג זאל זיין אפגעטיילט, זאל זיין א הפסק צווישן איין מין און די אנדערע, און שפעטער ווייטער פון די זעקס טפחים קומט זיך געהעריג צוזאם צוויי מינים, דאס זעט דאך ממש אויס ווי כלאים. רבי עקיבא מיינט נאר צו זאגן אפילו דו פלאנצט נאר איין איין קערנדל פון א צווייטע מין דארפסטו שוין אויכעט איבערלאזן א שטח פון זעקס טפחים אויף די לענג אויף זעקס טפחים אין די ברייט, און רבי ישמעאל האט געהאלטן אז דו מוזט איבערלאזן מפולש פון איין עק פעלד ביז די אנדערע פאר יעדע ביסל פון א צווייטע מין וואס דו ווילסט דא אנבויען. רבי יהודה אומר, רוחב כמלוא רוחב הפרסה, רבי יהודה האט א קולא, ער לערנט ארויס פון א פסוק והשקית ברגלך כגן הירוק, זאגט ער, נאר אזוי ברייט ווי א פוס טריט, וואס דאס איז איין טפח דארף מען לאזן צווישן איין מין ירק און די אנדערע, אז ס'איז דא א ברייטקייט פון א טפח, דאס איז שוין גענוג א גוטע הפסק איבערצוטיילן צווישן איין מין ירק און די אנדערע. שטעלט זיך די ברטנורא, האבן מיר דאך געלערנט אין די פריערדיגע פרק, ירק בירק דארף זיין אפגעטיילט זעקס טפחים. זאגט ער דארטן וועט מען רעדן צווישן צוויי ירקות פעלדער, א גאנצע פעלד פון איין מין און א גאנצע פעלד פון א צווייטע מין דארף זיין אפגעטיילט מיט זעקס טפחים אין א ברייטקייט, אבער דא רעדט מען ער וויל איינפלאנצן איין שורה פון איין מין אין א פעלד פון א צווייטע מין, דעמאלטס עט רבי יהודה האלטן אז ס'איז גענוג איין טפח אין די ברייט, און די הלכה זאגט ער איז אבער ווי רבי עקיבא אז ס'מוז זיין זעקס טפחים אויף זעקס טפחים. משנה ד' הנוטע ווען איינער פלאנצט איין שתי שורות של קישואין, צוויי שורות פון דעם מין וואס רופט זיך קישואין, שתי שורות של דלועים, נעבן דעם פלאנצט ער צוויי שורות פון דעם מין וואס רופט זיך דלועים, און נעבן דעם פלאנצט ער שתי שורות של פול המצרי. מותר, דאס איז מותר, פארוואס? יעדע צוויי שורות איז א פעלד פאר זיך, און אויב מען לאט איבער זעקס טפחים צווישן איינס און די אנדערע, צווישן די צוויי שורות און די צוויי שורות, איז עס זייער שיין אפגעטיילט און ס'זעט נישט אויס ווי קיין כלאים. אויב אבער מען האט נאר א שורה של קישואים, און נעבן דעם א שורה של דלועים, און נעבן דעם א שורה של פול המצרי, אפילו אויב דו זאלסט לאזן זעקס טפחים ברייט צווישן איין מין און די אנדערע, איז עס אסור. פארוואס? ווייל די דריי מינים, זייערע בלעטער צעשפרייטן זיך זייער שטארק, און ס'וואקסט אריין איינס אינעם צווייטן אריין און ס'ווערט אויסגעמישט, איז ווילאנג ס'איז נאר דא איין שורה פון יעדע, אפילו ס'איז אפגעטיילט זעקס טפחים צווישן איינס און די אנדערע, זעט עס אויס ווי מען האט עס איינגעפלאנצט אין איינעם און דאס איז אסור. זאגט די משנה, וואס טוט זיך טאמער ער האט איינגעפלאנצט אזוי, שורה של קישואין, די ערשטע פלאנצונג איז א שורה פון קישואין, נאכדעם האט ער א שורה של דלועים, און נאכדעם האט ער א שורה של פול המצרי, און ס'איז אפגעטיילט צווישן איינס און די אנדערע א ברייטקייט פון זעקס טפחים אזוי ווי די הלכה פארלאנגט, און נאכדעם האט ער נאך א שורה של קישואין. קומט אויס אזוי, דא איז דא באמת צוויי שורות פון קישואים, ס'איז נאר אפגעטיילט צווישן איינס און די אנדערע איז זייער ווייט, און ס'איז דא צווישן דעם דלועים און פול המצרי איינגעפלאנצט. איז רבי לעזער מתיר, ווייל רבי לעזער האלט וויבאלד דא איז דא צוויי שורות פון קישואים, איז די פעלד א קישואים פעלד, און אין א פעלד פון איין מין מעג מען אריינלייגן א שורה פון א צווייטע מין אויב ס'איז גענוג אפגעטיילט אזוי ווי ס'איז געשטאנען אין די פריערדיגע משנה. וחכמים אוסרים, די חכמים האבן אבער געהאלטן אז וויבאלד די ערשטע קישואים איז זייער ווייט אפגערוקט פון די צווייטע קישואים, הייסט עס נישט ווי א קישואים פעלד, ס'הייסט אזוי ווי איך האב דא באזונדערע שורות פון יעדע מין, וואס אויף דעם איז געשטאנען אין די רישא פון די משנה, אז אפילו ס'וועט זיין זעקס טפחים צווישן איין מין און די אנדערע, איז דאס נאכנישט גענוג א היכר אז ס'איז נישט איינגעפלאנצט געווארן אינאיינעם, און ס'קוקט אויס ווי כלאים. משנה ה נוטע אדם, א מענטש מעג איינפלאנצן צוויי מינים אפילו קישות ודלעת, וואס אין די פריערדיגע משנה איז געשטאנען אז די צוויי מינים וואקסן זיך זייער צאם די בלעטער, מעג מען אבער איינפלאנצן די צוויי מינים לתוך גומא אחת אינעם זעלבן גרוב, ובלבד שתהא זו נוטה לצד זה וזו נוטה לצד זה, דאס הייסט מען מאכט זיכער אז די בלעטער פון די מין נייגן זיך צו די רעכטע זייט און די בלעטער פון די אנדערע מין בייגן זיך צו די לינקע זייט און ס'כאפט זיך נישט אן איינס מיטן צווייטן, איז הגם די הפסק פון זעקס טפחים ברייט דאס העלפט נישט ביי קישואים און דלועים ווען מען פלאנצט איין א שורה פון קישואים נעבן א שורה פון דלועים ווי ס'איז געשטאנען אין משנה ד', אבער אויב מען מאכט זיכער אז די בלעטער רירן זיך נישט צאם, ונוטה שער של זו לכאן ושער של זו לכאן, דאס הייסט אז מען נעמט די צווייגלעך און די בלעטער און מען נייגט עס די פון די זייט נייגט מען צו די זייט און די פון די אנדערע זייט בייגט מען צו די אנדערע זייט, דעמאלטס מעג מען, שכל מה שאסרו חכמים אלעס וואס די חכמים האבן גע'אסר'ט דא ביי די כלאי זרעים לא גזרו אלא מפני מראית העין, די גאנצע איסור איז נאר ווען מען פלאנצט עס צאם ממש אינאיינעם, און אז מען פלאנצט עס נישט צאם ממש אינאיינעם איז נאר א פראבלעם ווייל ס'קען זיך דאכטן פאר מענטשן אז מען האט עס איינגעפלאנצט אינאיינעם, און אויב מען מאכט זיכער אז ס'איז אפגעטיילט די בלעטער און ס'וואקסט זיך נישט צאם איז עס מותר אפילו ווען ס'איז נאנט איינס צו די אנדערע אינעם זעלבן גרוב. משנה ו'. היתה שדהו זרועה בצלים, אויב זיין פעלד איז געווען אנגעבויט מיט א געוויסע גרינצייג למשל צוויבל, ומבקש ליטע בתוכה שורות של דלועים, ער וויל יעצט אריינשטעלן שורות פון די מין וואס הייסט דלועים אין די בצלים פעלד, וויאזוי זאל מען דאס אויסשטעלן, וויפיל זאל מען דערווייטערן צווישן די בצלים און די דלועים? רבי ישמעאל אומר, עוקר ער רייסט אויס שתי שורות, צוויי שורות פון די בצלים וואס יעדע שורה איז ד' אמות גרויס רייסט ער ארויס, ער מאכט ליידיג א שטח פון אכט אמות, ונוטע שורה אחת, און ער פלאנצט איין איין שורה פון דלועים וואס דאס איז פיר אמות ברייט, קומט אויס אז ער האט געלאזט ליידיג אויף די רעכטע זייט צוויי אמות צווישן די דלועים און די בצלים, און אויף די לינקע זייט האט ער ווייטער געלאזט ליידיג צוויי אמות צווישן די שורה פון דלועים און די פעלד פון בצלים. ומניח קמת בצלים במקום שתי שורות, ער לאזט נאכדעם איבער שטייענדיגע בצלים אויכעט אויף די פלאץ פון צוויי שורות וואס הייסט אכט אמות, און נאכדעם ועוקר קען ער אויסרייסן נאך שתי שורות פון די בצלים ונוטע שורה אחת און ער פלאנצט איין נאך א שורה פון די דלועים, אבער אלץ איז דא אפגעטיילט צווישן איין שורה פון די דלועים און די אנדערע שורה פון די דלועים איז דא צוועלף אמות, און צווישן די דלועים און די בצלים דערנעבן איז דא א הוילקייט א ליידיגקייט פון צוויי אמות. רבי עקיבא אומר, מען מוז גארנישט לאזן ליידיג צווישן די שורות פון דלועים און די שורות פון די בצלים נאר זעקס טפחים, ממילא עוקר שתי שורות, ער רייסט אויס צוויי שורות פון די צוויבל, ונוטע שתי שורות און אויף דעם זעלבן פלאץ פלאנצט ער אריין צוויי שורות פון דלועים, ער דארף נאר זיכער מאכן אז ס'איז דא זעקס טפחים אפגעטיילט צווישן די דלועים און די בצלים. ומניח קמת בצלים נאך דעם לאט ער שטייענדיגע צוויבל במקום שתי שורות, נאך צוויי שורות פון צוויבל לאט ער אויפן פעלד, ועוקר שתי שורות, די אנדערע צוויי שורות דערנאך טוט ער אויסרייסן ונוטע שתי שורות און ער פלאנצט דארט ווייטער אריין נאך צוויי שורות פון דלועים. וחכמים אומרים די חכמים האבן געהאלטן ווי רבי ישמעאל אז ס'מוז זיין אפגעטיילט צווישן איין שורה דלועים און די אנדערע גאנצע צוועלף אמה, אבער מיט איין זאך האבן זיי געקריגט אויף רבי ישמעאל, רבי ישמעאל האט געהאלטן אז ס'מוז זיין צוויי אמות ליידיג צווישן די דלועים און די בצלים, און די חכמים האבן געזאגט אז ס'קען אלעס זיין אנגעבויט די עיקר איז אז ס'זאל זיין זעקס טפחים ליידיג אזוי ווי רבי עקיבא האט געזאגט, ממילא די עיקר קפידא זאגן זיי אם אין בין שורה לחברתה אויב ס'איז נישט דא צווישן איין שורה פון דלועים און די אנדערע שתיים עשרה אמה לא יקיים את הזרע שבינתיים זאל ער נישט לאזן די זאמען פון די בצלים אינדערמיט אבער אויב ס'איז אפגעטיילט צווישן איין שורה פון דלועים און די אנדערע צוועלף אמה מעג די גאנצע זאך אינדערמיט זיין אנגעפילט מיט בצלים מ'דארף נאר לאזן זעקס טפחים אפגערוקט צווישן די דלועים און די בצלים. און די טעם פארוואס עס דארף זיין צוועלף אמה צווישן איין שורה דלועים און די אנדערע, ווייל דלועים האבן מיר דאך געלערנט אז זייערע בלעטער און די צווייגן פארשפרייטן זיך זייער שטארק, איז אויב עס איז נענטער ווי צוועלף אמה, עס איז דא ווייניגער ווי צוועלף אמה צווישן איין שורה און די אנדערע, קוקט עס אויס ווי עס איז פארוואקסן און עס איז אויסגעמישט דלועים מיט בצלים. משנה ז'. דלעת בירק, אויב מען וויל איינפלאנצן א דלעת בוים צווישן ירקות, כירק, האט עס א דין אזוי ווי ווען מען וויל איינפלאנצן איין מין ירק נעבן די אנדערע, וואס די שיעור איז פונאנדערשיידן זעקס טפחים צווישן איינס און די אנדערע. ובתבואה, אויב מען וויל איינפלאנצן א דלעת צווישן תבואה, נותנין לה בית רובע, מוז מען לאזן ליידיג א שטח וואו ס'קען וואקסן א פערטל קב, וואס דאס איז צען אמה מיט צוויי און א האלב טפחים אויף די לענג און צען אמה אויף די ברייט, אזא מין שטח מוז מען לאזן צווישן די דלעת און די תבואה. היתה שדהו זרועה תבואה, טאמער ער האט געהאט א גאנצע פעלד וואס איז געווען אנגעבויט מיט תבואה, וביקש ליטע לתוכה שורה של דלועין, ער וויל אריינלייגן א גאנצע שורה, נישט איין דלעת בוים, וואס איין דלעת בוים האבן מיר יעצט געלערנט אז די שיעור איז א בית רובע לאזן ליידיג צווישן איינס און די אנדערע, אבער יעצט וויל ער מאכן א גאנצע שורה פון דלועין. נותנין לה עבודתה ששה טפחים, האלט די תנא קמא אז ס'איז גענוג אז מען טיילט אפ זעקס טפחים צווישן די שורה פון דלועין און די תבואה וואס וואקסט, פארוואס? וויבאלד ס'איז א גאנצע שורה איז עס מער דערקענבאר אז ס'איז א באזונדערע זאך ווי די תבואה פעלד און ס'זעט נישט אויס ווי ס'איז צאמגעמישט. זאגט די ברטנורא די זעקס טפחים דאס איז די שיעור אין די ברייט, די שיעור פון די לענג שטייט נישט אין די משנה אבער די ברייתא זאגט אז ס'דארף זיין צען און א האלב איילן אויף די לענג אפגעטיילט צווישן די שורה דלועין און די פעלד פון תבואה דערנעבן. ואם הגדילה, טאמער ס'איז זיך צעוואקסן די דלועין, ס'צעשפרייט זיך די בלעטער און ס'קומט נענטער צו די תבואה, יעקור מלפניה, דארף מען אויסצורייסן פון פארנט די אלע בלעטער וואס זענען זיך צעוואקסן, ווייל ס'דארף אייביג זיין זעקס טפחים ליידיג צווישן די שורה של דלועין און די תבואה פונעם פעלד. רבי יוסי אומר, רבי יוסי איז מחמיר, נותנין לה עבודתה ארבע אמות, אפילו מען פלאנצט א גאנצע שורה פון דלועין אין א תבואה פעלד, מוז זיין פיר איילן אפגערוקט צווישן די שורה פון דלועין און די תבואה. אמרו לו התחמיר זו מן הגפן? די הארבסטע כלאים איז כלאי הכרם. און ביי א גפן האבן מיר געלערנט אין די קומענדיגע פרק אז אויב ס'איז דא פינף ביימער אין א רייע פון גפנים אין א תבואה פעלד איז גענוג אז ס'איז אפגעטיילט זעקס טפחים צווישן איינס און די אנדערע צווישן די תבואה און די גפנים און פארוואס די שורה של דלועין זאל זיין הארבער נאך פון גפנים. אמר להם, האט ער זיי געענטפערט, מצינו שזו חמורה מן הגפן, מען טרעפט ערגעץ אז דלעת איז הארבער ווי גפן, פארוואס? שלגפן יחידית, אז דו ווילסט איינפלאנצן איין טרויבן בוים אין א תבואה פעלד, נותנין לה עבודתה ששה טפחים, איז גענוג אז ס'איז ליידיג ארום און ארום זעקס טפחים צו יעדע זייט, אבער ולדלעת יחידית האט מען דאך פריער געלערנט אין די משנה ווען מען וויל עס איינפלאנצן אין א תבואה פעלד, נותנין לה בית רובע, דארפסטו לאזן ליידיג א גאנצע שטח פון א רובע הקב, וואס דאס איז בערך צען אמות אויף צען אמות, זעהסט דאך פון דעם אליין אז דלעת איז הארבער ווי גפן, איז די זעלבע זאך ווען מען וויל פלאנצן א גאנצע שורה פון דלועין, איז עס הארבער ווי ווען מען פלאנצט א שורה פון גפנים. זאגט די משנה, רבי מאיר אומר משום רבי ישמעאל, כל שלושה דלועין לבית סאה, אויב אויף א שטח פון א בית סאה וואס דאס איז פופציג אמה אויף פופציג אמה, האסטו דריי דלועין ביימער, לא יביא זרע לתוך בית סאה, טאר מען נישט אריינפלאנצן קיין שום תבואה אין די בית סאה, דאס איז א גרויסע חומרא, דאס ער האלט אז יעדע דלעת בוים נישט נאר א בית רובע הקב דארף מען לאזן ליידיג צווישן די דלועין און די תבואה, נאר א דריטל פון א סאה. א דריטל פון א בית סאה דארף מען לאזן ליידיג צווישן א דלעת בוים און א תבואה פעלד נעבן דעם. רבי יוסי בן החוטף אפרתי אמר משום רבי ישמעאל נאך א גרעסערע חומרא, כל שלושה דלועין לבית כור לא יביא זרע לתוך בית כור, אויב ס'איז דא דריי דלועין ביימער אין א שטח פון א בית כור, זאל מען נישט איינפלאנצן א צווייטע מין זאמען אין דעם גאנצן כור, ווייל איך דארף האבן א דריטל פון א בית כור וואס זאל אפטיילן צווישן א דלעת בוים און א תבואה פעלד דערנעבן. און די סיבה דערצו איז ווייל מען רעדט דא פון דלעת יוונית וואס דאס טוט זיך זייער שטארק פארשפרייטן, ממילא האט מען אזוי מחמיר געווען ביי דעם, זאגט די ברטנורא אבער דלעת מצרית און אנדערע סארטן דלועין האט א דין ווי אנדערע ירקות. זאגט די גמרא אין מסכת ברכות דף כ ה עמוד ב', רב אחא איעסק ליה לבריה בי רב יצחק בר שמואל בר מרתא, רב אחא האט חתונה געמאכט זיין זון מיט די טאכטער פון רב יצחק בר שמואל בר מרתא עייליה לחופה מען האט אים אריינגעפירט צו די חופה ולא הוה מסתייעא מילתא ווי רש י זאגט לא היה יכול לבעול עס האט זיך עפעס נישט אויסגעארבעט דארט אזל בתריה לעיוני איז דער טאטע רב אחא אריינגעגאנגען קוקן וואס טוט זיך חזא האט ער געזען ספר תורה דמנחא ס'איז געליגען אינעם שטוב א ספר תורה אמר להו, האט ער זיך אנגערופן צו די מענטשן דארט, איכו השתא לא אתאי, ווען איך וואלט יעצט נישט געקומען און באמערקט אז דא איז דא א ספר תורה, סכנתון לברי וואלט איר אריינגעשטעלט מיין זון אין א סכנה. דתניא ווייל אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, בית שיש בו ספר תורה, א שטוב וואס איז דא אין דעם א ספר תורה או תפילין, אסור לשמש בו את המיטה, עד שיוציאם ביז מען פירט עס ארויס פון דארט, או שיניחם כלי בתוך כלי, אדער מען לייגט עס אריין איין כלי אין א צווייטע כלי, דעמאלטס קען מען דארט משמש זיין, אבער דא איז געווען א ספר תורה, וואלט ער געשטארבן ס'וואלט געשען מיט אים א סכנה צוליב די עבירה וואס ער האט עובר געווען אז ער האט משמש געווען אין א שטוב וואו ס'דא א ספר תורה. זאגט די גמרא אמר אביי, לא שנו ס'איז נישט געלערנט געווארן אז ס'איז גענוג א כלי בתוך כלי, אלא בכלי שאינו כליין, אויב די כלי איז נישט געמאכט פאר דעם תפילין אדער פאר דעם ספר תורה, אבל בכלי שהוא כליין, אויב מען לייגט עס אריין לאמיר זאגן אין א תפילין בייטל וואס דאס איז דאך געמאכט פאר דעם, איז אפילו עשרה מאני כחד מאנא דמי, אפילו דו'סט עס לייגן אין צען תפילין בייטלעך איינס אינעם צווייטן, ס'הייסט אלעס ווי ס'האט נאר איין כלי, מען מוז עס אויכעט אריין לייגן אין א פרעמדע כלי וואס איז נישט געמאכט געווארן ספעציעל פאר דעם כדי ס'זאל הייסן כלי בתוך כלי. אמר רבא, גלימא אקמטרא, אויב דו האסט א שענקל וואו ס'ליגט ספרים, און דו דעקסט עס צו מיט א בגד, איז עס ככלי בתוך כלי דמי, ווייל הגם די שענקל איז געמאכט געווארן פאר די ספרים, אבער די גלימא, די בגד מיט וואס דו ציסט עס איבער, איז א פרעמדע כלי, האט עס א דין פון כלי בתוך כלי. אמר רבי יהושע בן לוי, ספר תורה צריך לעשות לו מחיצה עשרה, אויב מ'וויל משמש זיין אין א שטוב פון א ספר תורה, דארף מען מאכן א וואנט, א מחיצה, פון צען טפחים הויעך, ס'זאל הייסן א באזונדערע שטוב. שטעלן זיך די ראשונים אז לכאורה פריער איז דאך געשטאנען אז ס'איז גענוג א כלי בתוך כלי, איז דא וואס ענטפערן אז דאס וואס ס'שטייט דא אז מ'דארף א מחיצה עשרה רעדט זיך ווען איך האב נישט קיין כלים, אבער אנדערע זאגן אז דאס וואס איז געשטאנען פריער כלי בתוך כלי גייט נאר ארויף אויף די תפילין, אויף די ספר תורה איז געשטאנען עד שיוציאם, מ'מוז עס אדער ארויסטראגן פון דעם שטוב אדער אז מ'מאכט א מחיצה עשרה ווערט עס שוין טאקע גערעכנט ווי א צווייטע שטוב אזוי שטייט דא אין רבינו יונה. זאגט די גמרא מר זוטרא איקלע לבי רב אשי, ער איז אנגעקומען צו די שטוב פון רב אשי, חזי האט ער געזעהן לדוכתיה צו דעם פלאץ דעם שלאף שטוב דמר בר רב אשי פון רב אשי'ס זון דמנח ביה ספר תורה, ס'איז געליגן אין יענעם שטוב א ספר תורה ועביד ליה מחיצה עשרה, ס'איז געווען א מחיצה עשרה צווישן די בעטן און צווישן דעם ספר תורה, אמר ליה, האט מר זוטרא געזאגט פאר רב אשי, כמאן, כרבי יהושע בן לוי, הייסט דו טוסט דא אזוי ווי רבי יהושע בן לוי האט געזאגט אז א ספר תורה דארף מען מאכן א מחיצה עשרה, אבער ס'איז דאך נישט גענוג פאר דיר, ווייל אימר דאמר רבי יהושע בן לוי, ווען האט רבי יהושע בן לוי געזאגט אז ס'איז גענוג א מחיצה עשרה, דלית ביה בית אחרינא, ווער ס'האט נישט א צווייטע שטוב, ער איז געענגט אין פלאץ, ער מוז האלטן דעם ספר תורה אין דעם שטוב, דעמאלטס מאכט ער א מחיצה עשרה, אבער מר הא אית ליה בית אחרינא און רב אשי איז דאך געוועזן זייער רייך, תורה וגדולה במקום אחד, געהאט גענוג שטובער, וואס מוז ער האלטן דעם ספר תורה פונקט אינעם שלאף שטוב, ממילא ביי אים וועט נישט העלפן אפילו א מחיצה עשרה. אמר ליה האט ער אים געענטפערט לאו אדעתאי, ווי רש"י זאגט לא נתתי לבי, כ'האב מיך נישט געכאפט טאקע. זאגט די זוהר הקדוש, אשה כי תזריע, תנינן אונז האמיר געלערנט אשה מזרעת תחילה יולדת זכר, רב אחא אמר, הא תנינן אונז האמיר געלערנט דקודשא בריך הוא גזר על ההיא טיפה, דער אייבערשטער איז גוזר אויף דעם טיפה אי איהו דכר אויב דאס וועט זיין א זכר, אי איהי נוקבא אויב דאס וועט זיין א נקבה, נו ווי שטימט עס דא מיט דעם מימרא פון אשה מזרעת תחילה יולדת זכר, וואס מען לערנט טאקע ארויס פון דעם פסוק אשה כי תזריע וילדה זכר, איז ואת אמרת אשה מזרעת תחילה יולדת זכר, ווי שטימט דאס מיט דעם וואס אונז ווייס מיר אז דער אייבערשטער איז דער וואס באשליסט און באשטימט צו דער קינד זאל זיין א זכר אדער א נקבה? אמר רבי יוסי, ס'גייט אינאיין. ודאי קודשא בריך הוא אבחין בין טיפה דדכורא ובין טיפה דנוקבא, דער אייבערשטער איז מבחין צווישן א טיפה וואס דארף זיין א זכר און א טיפה וואס דארף זיין א נקבה, ובגין דאבחין ליה וויבאלד ער איז מבחין, גזר עליה אי להוי דכר או נוקבא, ממילא איז ער גוזר אויב ס'זאל זיין א זכר אדער א נקבה, און ווען נישט דער אייבערשטער איז גוזר וואלט עס טאקע נישט אזוי געווארן אפילו ווען ס'וואלט געווען אשה מזרעת תחילה.

אשה כי תזריע זאגט ער רבי חזקיה פתח מה רבו מעשיך ה' כמה סגיאין עובדוי דמלכא קדישא בעלמא ווי סאך און ווי פיל זענען די מעשים פונעם הייליגן קעניג אויף דער וועלט מתל לבר נש ס'איז א משל צו א מענטש דנטל בידוי וואס האט גענומען אין זיינע הענט כמה מקטורין כחדא אסאך קניפן פון זאמען האט ער גענומען אויף איינמאל אין די הענט וזרע לון בזמנא חדא און ער האט עס אויף איינמאל איינגעפלאנצט אין א פעלד ולבתר נפיק כל חד וחד בלחודוי און שפעטער איז ארויסגעוואקסן יעדע איינס באזונדער

אמר רב אבא, מה רבו מעשיך השם, כמה סגיאין אינון עובדוי דמלכא קדישא, וויפיל זענען די מעשים פונעם הייליגן קעניג וכולהו סתימין בחכמה, און אלע זענען פארהוילן און פארמאכט מיט די מידת החכמה הדא הוא דכתיב כולם בחכמה עשית, כולהו בחכמה כלילן, אלע זענען נכלל אין די מידת החכמה ולא נפקי לבר און ס'גייט נישט ארויס פון די חכמה אלא בשבילין ידיען נאר מיט באקאנטע וועגן, ווי ס'גייט ווייטער פון חכמה לגבי בינה צו די מידה פון בינה, ומתמן און פון דארטן אתעבידו כולא, ווערט אלעס אויסגעארבעט, ס'ווערט אלעס געמאכט ואתתקנו און ס'ווערט אלעס פארראכטן הדא הוא דכתיב ובתבונה יתכונן וואס מ'האט היינט געלערנט אין משלי, ועל דא כולם בחכמה עשית בבינה, ס'הייבט זיך אן מיט חכמה, די שורש פון אלעס איז אין חכמה, און נאכדעם ווערט עס אויסגעארבעט אין בינה, מלאה הארץ, הארץ דא כנסת ישראל דאס גייט ארויף אויף די מידת המלכות, דמתמן אתמליא מכולא. פון דארטן, פון די מידת הבינה, ווערט די מידת המלכות אנגעפילט, די השפעות פון בינה נידערן אראפ צו מלכות, כמה דאת אמר, אזוי ווי ס'שטייט כל הנחלים, וואס דאס מיינט די מידת הבינה, די טייכן וואס קומען ארויס, די השפעות פון די מידת הבינה הולכים אל הים, גייט צו דעם ים, וואס דאס איז מידת המלכות, שטייט ווייטער אין פסוק קנינך, דהיא אפיקת לון לבתר, די מידת המלכות נעמט די אלע השפעות און ס'געט עס נאכדעם ווייטער פאר די וועלט, הדא הוא דכתיב אלה תולדות השמים והארץ בהבראם, בה' בראם, די ה' דאס איז רומז אויף די מידת המלכות, אז דאס טוט ווייטער געבן די השפעות ווייטער פאר די ערד און פאר די הימל, בגיני כך מלאה הארץ קנינך. תא חזי קום און זע. בשעתא דבר נש אתי לאתקדשא ווען א מענטש הייליגט זיך, לאזדווגא בנוקביה, זיך צאמשטעלן מיט זיין נקבה ברעותא קדישא דיליה, מיט זיין הייליגע ווילן, אתער עליה רוחא קדישא כליל דכר ונוקבא ווערט נתעורר אויף דעם מענטש א הייליגע גייסט וואס איז נכלל פון א זכר און א נקבה הייליגע נשמות ורמיז קודשא בריך הוא לחד שליחא דער אייבערשטער טוט מרמז זיין ער טוט ווינקען פאר א שליח וואס דאס איז דער מלאך גבריאל ממנא וואס ער איז ממנה על עדואיהון דבני נשא צו מאכן טראגעדיג די מענטשן איז ומני בידיה ההוא רוחא ער טוט אריין געבן דעם נשמה אין די הענט פון דעם מלאך ואודע ליה און ער טוט אים צו וויסן טון לאן אתר יפקוד ליה ווי ער זאל אים שטעלן ווי ער זאל אים לייגן הדא הוא דכתיב

ווען די צלם געפינט זיך מיטן מענטש איז בצולמא דיליה קאים בהאי עלמא דמתחברן כחדא, אדער דא א אנדערע גירסא בעוד דהאי צולמא אשתכח עמיה איז בר נש קאים בהאי עלמא, ווילאנג דער מענטש האט דעם צלם אלקים וועט ער האבן א קיום אויף די וועלט און איינמאל דער צלם אלקים גייט אוועק ווייסט מען אז ביז א קורצע צייט וועט דער מענטש נפטר ווערן. ותרין אינון דמתחברן כחדא, ס'איז דא צוויי געשטאלטן וואס קומען מיט מיטן מענטש און זיי היטן אויף אים, ושלמה מלכא אזהר לבני נשא אז מען זאל אכט געבן אויף די צוויי שאטענעס, ואמר עד שיפוח היום ונסו הצללים, תרי צוויי שאטענעס וואס קומען מיט צוויי לבושים וואס זיי טוען גוט אפהיטן דעם מענטש. זאגט דער רמב"ם אין הלכות מעשה קרבנות פרק ג', כל קרבנות בהמה שיקריב היחיד, יעדע קרבן פון א בהמה וואס א יחיד ברענגט, בין חובה בין נדבה, סומך עליהן טוט ער זיך אנלאנען אויף זיי כשהן חיים ווען די בהמות לעבן, חוץ מן הבכור והמעשר והפסח, ביי די דריי קרבנות לאנט מען זיך נישט אן, שנאמר, ווי זעט מען אז ביי אלע קרבנות דארף מען זיך אנלאנען, ווייל ס'שטייט וסמך ידו על ראש קרבנו, מפי השמועה למדו שכל קרבן במשמע, חוץ מפסח ובכור ומעשר. העוף אז א מענטש ברענגט א פייגל פאר א קרבן אינו טעון סמיכה דארף ער זיך נישט אנלאנען דערויף, וכן כל המעות, אלע געלטער, שדינן שיפלו לתיבות של נדבה, געלט וואס א מענטש האט געברענגט, וואס מען האט אויסגעלייזט א געוויסע קרבן און מען האט יעצט די געלט דערפון און מען דארף פון דעם ברענגען א נדבה פאר'ן קיץ המזבח, מען לייגט עס אריין אין די פושקעס, פון די נדבה געלטער שכבר ביארנו בהלכות שקלים שכולן יבואו עולות, אבער אין בעל אותן המעות סומך על אותה העולה, אויף יענע עולה דארף זיך דער בעלבאס פונעם קרבן נישט אנלאנען, ואינו מביא עליה נסכים, ער ברענגט אויכעט נישט קיין נסכים דערויף, אלא נסכיה משל ציבור די ציבור שטעלט צו די נסכים פון די אלע עולות קיץ המזבח, ואף על פי שהיה כהן אפילו דער מענטש דער בעלבאס איז געווען א כהן, גייט נישט די גאנצע עבודה און די הויט דערפון פאר אים, נאר עבודתה די ארבעט, וואס מען טוט מיט די עולה ועורה און די הויט דערפון, של אנשי משמר דאס גייט אלעס פאר די מענטשן פון יענע משמרים. זאגט דער רמב ם, הכל סומכין, יעדער איינער קען זיך אנלאנען אויף קרבנות, חוץ מחרש, שוטה וקטן, ועבד ואישה וסומא ונכרי. ואין השליח סומך, אויכעט קען נישט א מענטש מאכן א שליח זיך אנצולאנען אנשטאטס אים, שאין סמיכה אלא בבעלים, נאר ס'מוז זיין דורך די בעלבאס, שנאמר וסמך ידו, לא יד אשתו נישט זיין פרוי קען זיך אנלאנען ולא יד עבדו, ולא יד שלוחו. מוסר הייבט מען אן צו לערנען פון שערי תשובה לרבינו יונה, זאגט ער דע דו זאלסט וויסן כי החוטא, דער זינדיגער מענטש כאשר יתאחר לשוב מחטאתו, אויב ער שטופט אפ און ער טוט נישט תשובה נאך א עבירה, יכבד עליו מאוד עונשו בכל יום, וועט ער זייער שווער געשטראפט ווערן יעדן טאג וואס ער טוט נישט תשובה, כי הוא יודע ווייל דער מענטש ווייסט דאך כי יצא הקצף עליו, ער ווייסט אז ס'איז דא א צארן פונעם אייבערשטן אויף אים, און ער ווייסט אויכעט ויש לו מנוס לנוס שמה, ער האט אן אנטלויף פלאץ, וואס איז די אנטלויף פלאץ והמנוס הוא התשובה, ער קען דאך תשובה טוהן, והוא עומד במרדו און ער בלייבט מיט זיין מרידה והנו ברעתו און ער האלט זיך מיט זיין שלעכטס און ער טוט נישט קיין תשובה, ובידו לצאת מתוך ההפכה, ער האט דאך אין זיינע מעגליכקייטן ארויסצוגיין פון דעם איבערקערעניש, ולא יגור ער זאל נישט דארפן מורא האבן מפני אף וחמה, און אז ער טוט עס נישט על כן רעתו רבה, איז זיין שלעכטס זייער גרויס. ואמרו רבותינו ז ל על הענין הזה במדרש קהלת, דאס איז א משל לכת של ליסטים, א גרופע פון רויבער שחבשן המלך בבית האסורים, דער קעניג האט זיי אלע איינגעשפארט אין תפיסה, וחתרו מחתרת, זיי האבן געמאכט א טונעל, און זיי האבן זיך ארויסגעגראבן, פרצו ויעבורו, זיי האבן אויפגעבראכן, און אלע זענען אנטלאפן, ונשאר אחד מהם, איינער פון זיי איז יא געבליבן אין תפיסה. בא שר בית הסוהר איז געקומען דער בעל באס דארטן דער ממונה פונעם תפיסה, וראה מחתרת חתורה, ער האט געזען ווי עס איז אויפגעגראבן א גרוב, און יעדער איז אנטלאפן, והאיש ההוא עודנו עצור, און יענער, איין מענטש, איז נאך געבליבן דא פארשפארט. ויך אותו במטהו האט ער אים אנגעשלאגן מיט זיין שטעקן, אמר לו, זאגט ער אים, דו ביסט א קשה יום, דו ביסט א שלמזל, זאגט ער אים, הלא המחתרת חתורה לפניך, ס'איז אפן דא א גרוב פאר דיר, ואיך לא מיהרת המלט על נפשך, ווי קען זיין אז דו ביסט נישט אנטלאפן זיך ראטעווען דיין זעהל? די זעלבע זאך איז ביי א מענטש וואס ער האט א וועג צו אנטלויפן דורך תשובה טוהן און ער טוט עס נישט, ולא ימצא איחור התשובה, עס וועט נישט געפונען ווערן דאס אפשטופן תשובה טוהן זולתי בעמי הארץ, עס קען זיך מאכן נאר ביי עמי הארצים אשר הם ישנים, שוכבים, זיי ליגן, זיי שלאפן, ולא ישיבו אל לבבם, זיי לייגן נישט אויף זייער הארץ די ערנסטקייט פון די זאך, ולא דעת ולא תבונה להם, זיי האבן נישט קיין פארשטאנד און קיין וויסנשאפט, למהר להימלט על נפשם, זיך צוצואיילן און זיך ראטעווען זייער נפש. ויש מהם, עס איז דא פון זיי אזעלכע וואס זיי זענען נדחים מעל השם ברוך הוא, זענען פארשטויסן פונעם אייבערשטן, ולא יאמינו לעונש החטא, זיי גלייבן פשוט נישט אז דער אייבערשטער וועט באשטראפן אויף די עבירות, פאר דעם איילן זיי זיך נישט תשובה צו טוען. ואמרו רבותינו ז"ל, ביי תלמידי חכמים מאכט זיך נישט אזא זאך, אם ראית תלמיד חכם, שעבר עבירה בלילה, אל תהרהר אחריו ביום, כי באמת עשה תשובה, ס'מוז זיין אז ער האט תשובה געטון, ווייל ער ווייסט דאך די ערנסטקייט און די הארבקייט פון די עבירות, ממילא איילט ער זיך זייער תשובה צו טון.

ווי שווער ס'איז אים אנגעקומען זיך צו באפרייען פון די עבירה, איז כי יפגשהו יצרו שנית, ווען די יצר הרע וועט אים נאכאמאל באגעגענען, ויזדמן החטא לידו, ס'וועט אים אונטערקומען די זעלבע עבירה, יכבוש את יצרו. איינמאל מ'איז אדורכגעגאנגען די דרכי התשובה, איז סאך גרינגער צו באצווינגען דעם יצר הרע, ווייל ויזכור, ער וועט געדענקען אשר עבר עליו, ס'איז אריבער אויף אים די כוס המרירות, ולא יוסיף לשתותה עוד, ס'איז אים געווען זייער ביטער, ממילא וויל ער נישט נאכאמאל אריינפאלן אין דעם. כמו שנאמר, רגזו ואל תחטאו, ביאורו די פשט פון דעם פסוק איז רגזו, והצטערו, ערגערטס ענק, און עסטס ענק אליין אויף על אשר חטאתם אויף דעם וואס עטס האטס געזינדיגט און דורך דעם ואל תחטאו עוד וועט עטס מער נישט זינדיגן. כי הזכיר חטאם למעלה שטייט דאך פארדעם אין דעם פסוק מען רעדט מען דאך פון איינער וואס האט געזינדיגט באמרו עס שטייט דארטן תבקשו כזב סלה ממילא רעדט מען פון איינער וואס האט געזינדיגט זאגט אים דער פסוק ערגער דיך זיי דיך מצער אויף דעם וואס דו האסט געזינדיגט און דורך דעם וועסטו אפגעהיטן ווערן ווייטער פון עבירות. ויעיד על זה הפירוש זאגט ער ער ברענגט א ראיה צו דעם פשט, אמרו דאס וואס ער זאגט רגזו, ס'איז מלשון אל תרגזו בדרך און ותחתי ארגז, ועניינם, די פשט פון רוגז איז הצער אז מען ערגערט זיך על הדבר שעבר, אויף א זאך וואס איז געוועזן, ועל ההווה אדער אויף א זאך וואס איז יעצט, ולא אמר יראו או גורו, ער זאגט נישט דא אז מען דארף מורא האבן פון עפעס וואס גייט קומען, נאר ער רעדט פון א זאך וואס איז שוין געווען, א מענטש האט שוין געזינדיגט, זאל ער זיך ערגערן אויף דעם וואס איז געווען, און אזוי וועט ער גרינגער קענען בייקומען דעם יצר הרע ווען ער קומט ווייטער אים עפעס איבעררעדן. אבער איינער וואס טוט אפ, ער טוט אוועקשטופן, און ער טוט נישט תשובה גלייך, וועט ער נאכאמאל אדורכפאלן,